הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף קוף יוד אלף, ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שקויעך אייבערשטער. זאגט די הייליגע משנה. עטס האטס די משנה? עלף צוועלף שורות פון אויבן. און איך וועל נאכאמאל איבערגיין די הקדמה. די הייליגע חכמים האבן געזאגט שבת קען מען נישט נעמען מעדעצין. שבת קען מען נישט, נישט נאר אייננעמען מעדיקעישן, יעדע זאך וואס האט צו טון מיט א רפואה טאר מען שבת נישט טון, ווייל איך האב מורא אז דו גייסט מאכן מעדיקעישנס, דו וועסט מאכן געווירצן, דו וועסט נעמען גראזעלעך און צומאלן, וועסט עובר זיין אויף טוחן, אויף מאלן. מען רעדט נישט אז עס איז א סכנה, דעמאלטס מעג מען דאך מחלל שבת זיין, און מען רעדט נישט אפילו נאך ווייניגער ווי א סכנה, לאמיר זאגן אז ער איז נופל למשכב. ער פאלט אריין אין בעט, א פיבער, א א א, לאמיר זאגן עס איז נישט קיין סכנה אבער ס'איז, די גאנצע גוף איז אים אפגעשוואכט פון דעם, דעמאלטס מעג מען אויכעט נעמען מעדעצין. אבער סתם אזוי א רפואה טאר מען נישט. אבער טיי, אז געזונטע מענטשן טרינקען טיי, מעג איך יעצט טרינקען א טיי אפילו איך טרינק נאר די טיי עכט ווייל איך האב א פארקילאכץ. איז אלץ קוקט מען אויף דעם. פרום דזשוס, פלוימען זאפט. ס'איז א, ס'איז א דזשוס, ס'איז א מיץ וואס מען פארקויפט אין געשעפטן, איך מיין דאס איז נישט געמאכט געווארן פאר מענטשן וואס זענען קאנסטיפעיטעד קענען נישט ארויסגיין, אויכעט מענטשן וואס קענען נישט ארויסגיין, חסידישע אידן מוצאי שבת, מען וויל זיך אים אויסרייניגן פון די מאכלי שבת מיט די טשולנט, טרינקט מען א גלעזל פלוימען זאפט, מעג איך טרינקען פרום דזשוס שבת? לאמיך דיר פרעגן, טאמס ליפא מען מעג נעמען טאמס שבת? איז מיין זיידע דאס דארף מען שוין האבן א פוסק איינער וואס קען איז מיין זיידע טענה'ט אז טאמס איז א מאכל בריאים ס'איז געזונטע מענטשן יעדער כמעט יעדער מענטש נאכן עסן נעמט ער טאמס איז סטייטש עס איז נישט קיין רפואה ס'דא אנדערע וואס זאגן אז ס'איז נישט טיילענאל ס'דא רבנים וואס האלטן אז טיילענאל מעג מען נעמען שבת ווייל ס'איז אזויווי א מאכל בריאים היינט ס'איז אזויווי אזויווי די טרינקסט א קאפי קאפין ס'איז מענטשן לעבן אויף דעם היינט ס'דא רבנים וואס זאגן ניין מ'טאר נישט נעמען קיין טיילענאל שבת. דארפסט שוין פרעגן דיין דיין וויאזוי ער פסק'נט. זאגט די הייליגע משנה החושש בשיניו אויב איינער האט ציין וויי, ס'איז דא א גוטע זאך פאר די ציין, עסיג, וויניגער, לא יגמע בהן את החומץ, ער טאר נישט זיך גארגלען און שלינגען און אויסשווענקען די מויל מיט עסיג ווייל דאס איז, און דאס אויסשפייען, דאס איז א רפואה, מענטשן זעען דו טוסט רפואה, אבל מטבל הוא כדרכו, מעגסט איינטונקען די חלה אין עסיג, מאכט אזא דיפ פון עסיג, ואם נתרפא אז ס'היילט זיך אויס, נתרפא. החושש במתניו, איינער שפירט ווייטאג דא ביי די לענדן אין די זייט, לא יסוך טאר ער זיך נישט אנשמירן מיט וויין אדער מיט עסיג, ווייל א געזונטע מענטש שמירט נישט אויף זיין בויך וויין אדער עסיג, אויל שמירן מענטשן אויף זיך, סתם א זאלב, א בוימל, אבער וויין מיט עסיג, יו סי א פערסאן ספרעד וויין אן היז באדי? ניין, סאו איף יו סי די פערסאן דו איט, איטס אנלי פאר הילינג, סאו יור נאט אלאוד טו דו איט, דו זעסט א מענטש שמירט וויין מיט עסיג אויף זיין אויף זיין גוף, אבל סך הוא את השמן, אויל מעגסטו, ווייטער אבער נישט אלע אויל, סאו רפואה קוק אריין די גמרא זאגט בחי זיין א דווקא אזוי גרינג. ולא שמן ורד, די שיינע שמעקעדיגע אויל, וואס דאס איז אויך נישט קיין סדר אז מענטשן זאלן זיך באשמירן מיט דעם, אויל, פערפיום, וואס מען לייגט אין דעם אריין א ורד, א רויזן, ראזן, אבער בני מלכים, קעניגליכע קינדער, זיי שמירן זיך סתם אזוי אויכעט מיט דעם, איז זיי סכין שמן ורד על מכותיהן, מעגן זיי יא שבת זיך אנשמירן אויף זייער וואונד, שמן ורד, ווייל שכן דרכן לסוך בחול אפילו ווען זיי האבן נישט קיין מכה, במילא איז דאך עס נישט ניכר אז ס'איז רפואה, קומט די הייליגע רבי שמעון, רבי שמעון זאגט, נישט דא אזא זאך, אויב איינער מעג, מעג אלע, כל ישראל בני מלכים הם, אלע אידישע קינדער זענען בני מלכים, און מען קוקט זיי אן ווי קעניגליכע קינדער, און זיי קענען שמירן. איז וואס האט מען געהאט אנפאנג אין משנה, אויב איינער האט ציין ווייטאג טאר ער זיך נישט. אויסשווענקען די מויל מיט עסיג, פרעגט די גמרא רמי ליה רב אחא אריכא, דער הויעכער רב אחא, וואס דאס איז רב אחא בר פפא, האט געפרעגט פון רבי אבהו, שטייט דא אין משנה החושש בשיניו אויב איינער האט ציין ווייטאג, לא יגמע בהן את החומץ, טאר זיך נישט שווענקען די מויל מיט חומץ, ווייל ס'זעט אויס ווי למימרא זעה איך. הייסט אז מיר וועלן זאגן דחומץ מעלי לשיניים הייסט עסיג איז גוט פאר ציין? שלמה המלך זאגט דאך ווען א מענטש האט א פוילע ארבעטער און ער שיקט אים עפעס טון עפעס א שליחות איז עס כחומץ לשיניים אזוי ווי עסיג איז נישט גוט פאר ציין וכעשן אזוי ווי רויעך לעיניים איז נישט גוט פאר די אויגן כן העצל לשולחיו אזוי דער פוילער ווען מען הייסט אים עפעס טון ער טוט עס נישט נאר האסט פון אים נאך א קאפ וויי. זעה איך דאך ער געט דאך א משל פון פון חומץ לשיניים. איז די גמרא לא קשיא, ס'ווענדט זיך וואסערע סארט עסיג, הא דאס וואס די פסוק זאגט אז ס'איז נישט גוט רעדט זיך בקיוהא דפירא, דא רעדט מען אז ווען וויין וואס איז נישט אינגאנצן אויפגעקאכט געווארן דאס. ס'הייבט אן, ס'הייבט מ'שפירט עפעס אין דעם א שלעכטע טעם, דאס איז נישט גוט פאר די ציינער, אבער הא בחלא, געהעריגע עסיג, מ'שטעלט עסיג, מ'מאכט עסיג, נישט אז דו דו שפירסט, דאס איז יא גוט, אדער איבעית, אויב דו ווילסט אימא קענסטו זאגן אזוי, הא והא בחלא, ביידע רעדט מען פון חלא, חלא מיינט מען נישט בארכעס, חלא מיינט אויף אראמיש עסיג, נאר דאס וואס שטייט אין די משנה אז ס'איז גוט עסיג פאר די ציינער הא דאיכא מכה.

יו אנדערסטענד? הייסע מכה. א וואונד. א וואונד. וואונד. ווען יו העוו א וואונד, דען איז איטס גוד טו טו טו וואש דעם אוט וויט וויניגער, וויניגער. באט ווען ווען יו דאונט העוו א וואונד, איטס. זאגט די הייליגע משנה, ס'איז געשטאנען ווייטער אין משנה, לא יגמע בהן את החומץ. וואס מיינט לא יגמע?

שווענקען די מויל מיט עסיג שבת און אראפשלינגען מעג מען יא, לכאורה אין די משנה איז משמע מען טאר זיך בכלל נישט באנוצן מיט עסיג פאר די ציין, איך האב שוין פארגעלערנט די משנה אזוי ווי די מסקנא, אמר אביי כי תנן נמי מתניתין, אביי לערנט טאקע די פשט אז ווען די משנה זאגט אז מען טאר זיך נישט שווענקען די מויל שבת מיט וויניגער מיט עסיג מיט חומץ בערל דאס איז ווען דו גייסט עס נאכדעם אויסשפייען אזוי ווי דו טוסט מיט מאוט וואש, די ב ב און די שפייסט עס אויס, דאס איז רפואה, אבער אז די אז די שווענקסט די ציינער מיט עסיג און די שלינגסט עס אראפ איז טאקע פיין, סאו די משנה מיט די ברייתא שטימען? רבא ענפערט ניין, אפילו תימא מגמע ובולע די משנה אסר'ט אפילו מגמע ובולע, נישט ווי איך האב פארגעלערנט די משנה, טייטש מען טאר נישט שבת זיך שווענקען די מויל מיט וויניגער, נישט אויסשפייען און נישט אראפ שלינגען. איי די ברייתא זאגט די מעגסט אראפ שלינגען ווענדט זיך ווי די האלטסט, האלטסט פאר די סעודה, א מענטש וויל זיך אויף עפענען די אפעטיט, אסאך מאל מען עסט אביסל א שארפע זאך, ס'עפענט אויף די אפעטיט, כאן לפני טיבול פירן זיך מענטשן אביסל צו שלינגען עסיג, במילא דאס איז טון לייבי, וואו פלעגסטו מיטהאלטען? היינט אויך, איך וויל נישט די שדכנים זאלן הערן, נו, היינט אויך, מעג מען, ווייל ס'איז נישט קיין רפואה, כאן, די שדכן איז דא, כאן לאחר טיבול, נו רעדט מען נאך טיבול, נאך טיבול איז וואס נאך טיבול, נאך א סעודה גייסטו עסן וויניגער? דו ווילסט זיך דא אויסהיילן דיינע ציינער, דאס טאר מען נישט שבת טון, שבת טאר מען נישט. זאגט די הייליגע גמרא איך פארשטיי נישט ונימא מדלפני טיבול שרי איך פארשטיי נישט די תירוץ פון רבא אויב לפני טיבול איז מותר דארף איך דאך זאגן לאחר טיבול נמי שרי ווייל דשמעינן ליה לרבא דאית ליה הואיל רבא האלט די סברה פון הואיל הואיל מיינט וויבאלד וויבאלד מ'האט מתיר געווען איין זאך איז עס שוין מותר אין מסכת ביצה האמער עס הואיל וויבאלד דאמר רבא רבא זאגט אין מסכת ביצה ליכא מידי ס'נישט דא אזאך ווי דבשבת שרי וואס שבת זאל זיין מותר איז ביום הכיפורים אסור, נאר איך זאג הואיל ובשבת שרי אז שבת, שבת איז הארבער ווי יום כיפור, שבת געב איך סקילה, יא, שבת איז הארבער, יום כיפור איז, איז, שבת איז הארבער. אז בית דין הרג'עט אויף דעם, איז הארבער ווי כרת. ס'איז דא א חיוב סקילה? יא, איז הארבער. הוי, איז דאך אויך, איז זאג איך הואיל ובשבת שרי איז ביום הכיפורים נמי שרי.

בערל, כ'מיין עס האלט מען ממש ביי דער גמרא, ביי דקאמר התם אין מטבילין כלים בשבת, חזקי, שבת טאר מען נישט טובל'ען א כלי, געקויפט א כלי פון א גוי, מען טובל'ט ווייל דו ביסט מתקן כלי, אבער ואדם, א מענטש מעג יא גיין אין מקווה טובל'ן, פארוואס? ואמרינן מאי טעמא כלי דלא, פארוואס כלים טאר מען נישט טובל'ען ווייל יעצט האב איך מתקן א כלי, ביי א מענטש ביסטו דאך אויך מתקן, פארדעם האסטו נישט געטארט עסן קיין תרומה יעצט מעגסט עסן תרומה, ואמר רבא מפני שנראה כמתקן כלי. כלים זעט אויס מתקן כלים, אבל אדם נראה כמיקר. א מענטש גייט אריין אין סווימינג פול, וואס טראכט ער גייט זיך מתקן זיין? ער וויל זיך אביסל אפבאדן, אפקילן. אה, אבער וואס טוסטו יום כיפור? ואמרינן תינח בשבת. שבת גייט זיך א מענטש אפקילן. דשרי רחיצה. איך לערן רשי אויב איינער זוכט די פלאץ. יא אבער ביום כיפורים דאסור רחיצה, יום כיפור איז דאך אסור זיך צו וואשן, איז הכל יודעין דטבילה היא ומתקן עצמו, וויאזוי מעג מען גיין זיך טובל'ן יום כיפור? דאך מתקן כלי, שבת מעג ער, ווייל ס'איז דאך נראה כמיקר, זעט אויס ווי ער וויל גיין זיך אביסל אפקילן א הייסע טאג, אבער יום כיפור טאר מען דאך זיך נישט גיין אין וואסער, ס'איז אסור רחיצה איינע פון די פינף עינויים. הוא עיקר מעג דער אדם מתקן עצמו, ואמר רבא ליכא מידי דאיסור שבת, דבשבת לישתרי וביום כיפורים ליתסר. הואיל וויבאלד מען מעג זיך טובל'ען שבת, מעג מען זיך טובל'ען יום כיפור, נו אויב אזוי מען מעג זיך שווענקען די מויל פארן סעודה מיט עסיג און אראפשלינגען, דארף דארפן זיין לויט רבא מותר נאך די סעודה אויכעט, זאגט די גמרא הדר ביה רבא מהך ביסט גערעכט, רבא האט זיך צוריק געצויגן פון די תירוץ, מען בלייבט מיט די תירוץ פון אביי, אז וואס? וואס האט אביי געענטפערט? אז דאס וואס די משנה אסר'ט איז דווקא אזוי ווי מאוטוואש, און דו שפייסט אויס, אבער אז דו שלינגסט אראפ, איף די סלאווא, סוואלאו, אויב דו, אויב דו, אסאך מאל ווייס איך עס, איך וויל פשוט דיך אויפוועקן, דו ווערסט אזוי פרייליך, אויב, איף יו סוואלאו די וויניגער, דיס איז עלאוד, יו אר עלאוד.

ווייל ער האלט הואיל, פרעגט די גמרא ממאי דמהך הדר ביה, אפשר האט ער צוריקגעצויגן דילמא מההיא הדר ביה, אפשר האט ער צוריקגעצויגן אז ער האלט אז מען טאר נישט גיין אין מקווה יום כיפור, ער האלט נישט הואיל, וואלא נא, דאס קען נישט זיין, לא סלקא דעתך, גיין זאגן אז רבא האט זיך צוריקגעצויגן וועגן דעם, דתניא א בפירוש'ע ברייתא כל חייבי טבילות, יעדע מאל מען דארף גיין אין מקווה, טובלין כדרכן בין בתשעה באב בין ביום הכיפורים, מען דארף נישט ווארטן ביז מוצאי תשעה באב מוצאי יום כיפור איז דאך געדרינגען פון דא אז וואס? אז ער האלט הואיל, סאו זיצט ער מסתם האט ער צוריק געצויגן פון אונזער טערעץ, לאמיר גיין צו די בויך, צו די צו די לענדן, די זייט, א מענטש חושש במתניו, איינער האט בויך וויי, טאר ער זיך נישט שמירן, יו נאט אלאוד טו שמיר? סמיר? אה, ממש שמיר, נאט אלאוד טו סמיר וויין און וויניגער, באט אויל יו אלאוד, מעגסט שמירן אויל ווייל, מעגסט שמירן אויל, יו נאט, יו אלאוד טו סמיר.

מימרא רב כר' שמעון סבירא ליה רב פסק'נט ווי די קולא אין הלכות שבת ווי ר' שמעון האט ווי ר' שמעון וואס? יא אבער די קשיא גייט אלס אלס נישט אלס רב האלט נישט ווי די סברא אז כל ישראל בני מלכים נאר ער האלט מען גייט ווי ר' שמעון הלכות שבת לקולא לקולא. ניין, רב זאגט הלכה כר' שמעון, אלס וואס? נישט אז ער האלט ווי וואס? אזוי האט די גמרא פארשטאנען, דאס איז די קשיא, למימרא קוק אריין אין רש י, למימרא דרב בקולי שבת, ביי די קולות פון שבת סבירא ליה כר' שמעון, רב האט דאך געזאגט ביי א אנדערע הלכה אז מען גייט לחומרא. פרעגט די גמרא והאמר רב שימי בר חייא משמיה דרב האי מסו מסוכרייא דנזייתא, אז דו האסט א ברז, האסט א פאס וואסער מיט א ברז, מיט א קראן, מיט א סינק, מיט א פאוסעט, און דו דארפסט עס ארומבינדן מיט א בגד אז עס זאל נישט ארויסקומען, די וויין איז די שאלה צו מען מעג עס אסור להדוקה ביום טוב, מען טאר עס נישט טייטענען יום טוב זאגט רש י דף קי א עמוד ב' משום סחיטה, איי איך האב נישט אינזין צו קוועטשן די בגד, דו האסט אינזין צו קוועטשן, מען טאר נישט, זעה איך דאך פון דא אלמא לא סבירא ליה כר' שמעון, ווייל ר' שמעון האלט דאך אז דבר שאין מתכוין איז מותר. סאו וואס די קשיא? וואס זאגט רב דא ביי שמן ורד שייע פסק'נט מען ווי ר' שמעון לקולא? נישט אלס די סברה פון כל ישראל בני מלכים ווייל מ'גייט לקולא זעהט זיך דא גייט ער לחומרא ענפערט די גמרא קוק אהער בההיא אפילו ר' שמעון מודה אז ס'אסור ווייל א פסיק רישא ווייל דאביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה ר' שמעון בפסיק רישא ולא ימות איז בערל ווען זאגט ר' שמעון א דבר שאין מתכוין איז מותר? אז דו שלעפסט א בענקל אויפן פעלד, ס'קען זיין דו גייסט אקערן, חיים שלום, ס'קען זיין דו גייסט נישט אקערן, זאגט רבי שמעון אז דו האסט נישט אין זין צו אקערן מעגסטו שלעפן, אבער אז דו, איף יו וואנט טו טעיק די העד פראם א טשיקן, יו דאנט וואנט טו קיל הים, אוי איי ניד די העד, יו קאט איט, אוי איי דאנט וואנט די טשיקן שוד דיי, איז מותר לויט רבי שמעון? נאו, ביקאוז איטס קענט בי. איטס א פסיק ריישא, יו טשאפ די יו טשאפ די העד ולא ימות, ס'קען נישט זיין זאל נישט שטארבן, סאו דא וועט אויך רב שמעון זאגן אז דו גייסט מהדק זיין, סאו וואס פרעגסטו מיך אויף רב? במילא איז זייער פיין אז רב זאגט הלכה כרב שמעון, עס איז נישט קיין סתירה, שטימט? ס'קען טאקע זיין רב. גיי די מנין והאמר רב חייא בר אשי אמר רב הלכה כרבי יהודה, איך האב דיך געטראפן אז דער רב זאגט הלכה כרבי יהודה ביי דבר שאינו מתכוון, און רב חנא בר אבא אמר שמואל האט נאכגעזאגט פון שמואל הלכה כרבי שמעון, און רב חייא בר אבין מתני לה בלא גברי, סתם ער זאגט רב זאגט הלכה כרבי יהודה און שמואל זאגט הלכה כרבי שמעון, האלא? זע איך דאך א קשיא אלא אמר רבא האט רבא געגעבן אני וארי שבחבורה תרגימנא, איך מיט דעם גרויסן לייב, מיט דעם מעכטיגע מעכטיגע לייב פון אונזער חבורה האמיר איינגעזעצט, אז ס'זאל נישט זיין קיין סתירה דער רב מיט דער רב. מנו, ווער דער לייב פון די חבורה? דאס איז רבי חייא בר אבין. וואס האט מען געזאגט? הלכה כרבי שמעון, אז דער רב זאגט הלכה כרבי שמעון, ולאו מטעמיה, נישט אלס די טעם פון כל ישראל בני מלכים.

ווייל ר' שמעון האלט אף על גב דלא שכיח שרי אפילו אויל מען קען נישט טרעפן קיין אויל ס'איז א טייערע אייטעם א, א טייערע זאך מיט דעם האלט ר' שמעון כל ישראל בני מלכים רב סבר אי שכיח אין אויב איז שכיח מעג מען ואי לא שכיח איז טאקע לא ובאתריה דרב שכיח משחא דוורדא ס'איז געווען א זאך וואס מען האט געהאט במילא האלט ער אז מען מעג. איך הער נישט.

צו א שטריק צו א שיף, דו ווילסט די שיף זאל נישט אוועק פארן פון פארט, אדער די קעמל זאל נישט אוועק גיין פון בוים, דאס איז א קשר של קיימא, אויף דעם ביסטו חייב בשוגג א חטאת און במזיד מיט עדים סקילה, וכשם שהוא חייב על קישורן כך הוא חייב על היתרן. ר' מאיר אומר, כל קשר שיכול להתירו באחת מידיו, א יעדע קניפ וואס דו קענסט עפענען מיט איין הענט דארפסטו נישט האבן ביידע הענט, ס'הייסט שוין ס'איז לוס, ווי זאגט מען לוס? און אין אידיש, לויז, נישט לויזע אייער. ס'איז א לויזע קניפ, ס'איז נישט, ס'איז נישט קיין שטארקע קניפ, איז אין חייבין עליו, איז נישט דא אויף דעם קיין חיוב. איז וואס? א קולא? איז דאך מיקל. געט נישט קיין עונש. פרעגט די גמרא מאי, וואס איז פשט? וואס איז פשט קשר הגמלים וקשר הספנים? אילימא קיטרא דקטרי בזממא וקיטרא דקטרי באיסטרידא, וואס ווילסטו מיר זאגן, מ'רעדט דא פון די פון די פון די שטריק וואס מ'בינדט צו דעם דעם דעם קעמל צום בוים, און די שטריק וואס מ'בינדט צו די שיף צום פארט, האי קשר שאינו של קיימא הוא, וואס, דו ווילסט די שיף זאל דא פארקן פאר אייביג? אייביג איז די אייבישטער, וואס אייביג? ווי לאנג גייט עס דא זיין, וואס אייביג? באלד וועסטו עס אוועק טראגן פון דא, ניין? אלא קיטרא דזממא גופיה, די שטריק האט דאך צוויי זייטן, קוק אהער. איין זייט, לעטס סעי דאס איז א באוט, דאס איז א שיף, א באוט, הי וואנט טו טו טו טו טיי איט טו די פארט, סאו דער היר איז די פארט, סאו דא איז טאקע נישט קיין קשר של קיימא, אבער דא, די שטריקעלע וואס איך לייג אויפן שיפעלע, דאס בלייבט שוין, דאס דאס דאס בלייבט, דאס בלייבט ווילאנג די שיף איז דא, אייביג, לעולם, נישט לעולם ועד, לעולם. לעולם פון די שיף. סאו דאס איז א קשר של קיימא. דאס איז, דאס איז, יו נאט אלאוד טו טו מעיק א טו מעיק א קניפ. א נאט? באט, די זעלבע זאך ביי די קעמל. די קעמל האט דאך א רינגעלע אין די נאז. און דו לייגסט אויף דעם ארויף א קליינעם שטריקעלע. און די שטריקעלע באלד ווי כ'ענדיג מאכן די רייד, זיך ארום טראגן די די די די די דער אראבער וואס טראגט ארום די די די פאר אפאר שקלים, נאכדעם בינדט ער אים צו. ס'האָט דאָך דאָ בײַ דער נאָז, קיטרא דזממא גופֿיה, ודאיסטרידא גופֿה. ר' מאיר כּל קשר, בעי רבֿ אַחדבֿוי אַחוי דמר אַחא. עניבֿה לר' מאיר מאַי? צי מעג מאַכן אַ בױ? אַ מאָשני הײסט דאָס אױף אונגאַריש. אין ייִדיש הײסט עס אַ שלײף. הער אױס די שאלה, צי זאָג איך טעמא דר' מאיר משום דיכול להתּירו באַחת מידיו הוא?